טייערע גוטע פריינט, ס'איז ערב חג השבועות, אונז האלטן שוין דא, מארגן וועט מען שוין האלטן נאכדעם, איבערמארגן, יעדע איינער לפי זיין מהלך, א זאך וואס איז כדאי צו געדענקען, אונז רעדן וועגן דעם לעצטנס אין אלע אלע ימים טובים. תורה איז נישט קיין מצוות עשה שהזמן גרמא דער מהר"ל זאגט אז די טעם פארוואס ס'שטייט נישט אין די תורה זמן מתן תורתינו דאס איז נאר מדרבנן כביכול עס הייסט שבועות מדאורייתא איז שבועות זמן הקרבת מנחה חדשה זמן פון שתי הלחם נישט די זמן מתן תורתינו מדאורייתא שטייט נישט אין די תורה ס'שטייט טאקע אין די תורה אז בחודש השלישי מ'קומט אויס א חשבון אז ס'איז געווען אין די צייט אבער די גדר פון חג השבועות מדאורייתא איז ביכורים, קציר, און אזוי ווייטער, ס'איז נישט מתן תורתינו, נאר מדרבנן, ממנהג, כ'ווייס נישט אפילו מדרבנן איז דא הלכות, בעצרת בעינן לכם, מדרבנן איז עס יום שניתנה בו תורה, און די טייטש. אז מדאורייתא, אין אנדערע ווערטער מעצם הענין, דאורייתא מיינט מען אלעמאל, איין וועג פון פארשטיין די ווארט דאורייתא איז אז די זאך אזוי כמות שהיא, די עצם הענין, נישט עפעס די מנהגים און די מהלכים וויאזוי מען טוט עס, נאר די די עיקר הדין, די עיקר עיקר ווארט, די עיקר אמת'דיגע פשט פון שבועות איז די ענינים וואס אונז רעדן. אבער וואס איז די תורה מדאורייתא? תורה איז נישט קיין זאך וואס געפינט זיך אין צייט. תורה מדאורייתא איז ובהם נהגה יומם ולילה. יומם ולילה מיינט אויך נישט א צייט, מיינט צו זאגן ס'איז אלעמאל עוועילעבל, ווייל ס'איז נישט אין קיין שום צייט, איז עס אין אלע צייטן, אזוי ווי מ'קען זאגן יעדע זאך וואס איז נישט אין צייט איז אין יעדע צייט. דאס איז מצד מצד האמת, מצד האמת. מצד די רבנן, מצד וואס מענטשן לעבן אין צייט אז מענטשן דארפן התעוררות, מען דארף מאכן איין מאל א יאר עפעס א חינגא, עפעס א חגיגה ארום די תורה, שוין, מאכט מען זמן מתן תורתינו, מאכט מען א גרויסע פארטי צו ווייזן, מאכט א מצב פון די תורה. אבער ס'באמת אזוי, אזוי שנעל ווי ס'ענדיגט זיך. די טשיז קעיק, אזוי שנעל ענדיגט זיך די די התעוררות און די, אפילו על פי על פי קבלה וואס מען זאגט אז ס'איז א יחוד און מען מאכט א כתר און אלע מיני זאכן, ס'איז א צייטווייליגע זאך, ס'איז א דבר של חיי שעה. ס'איז גוט, און ס'געשעהט פון זיך אליינס אזוי ווי אונז זאגן, דאס איז נישט די ארבעט וואס א מענטש האט, נישט ווען מען איז אן אדאלט, אפשר פאר קינדער, פאר בחורים, כ'ווייס נישט, אז א איד איז אן אדאלט, איז די ארבעט נישט צו טרעפן אז דעם מינוט זאל געלונגען אין דעם מצב, דאס איז מדרבנן, דאס הייסט מצד החינוך, מצד הקבלה, מצד הכלים, אזוי ווייטער, מצד די דאורייתא, מצד מתן תורה איז אייביג, נאר וואס, ס'דא מצוות, ס'איז דא דרכי העבודה, מען טוט וואס מען טוט שבועות, ממילא קומט שוין די אלע. די אלע אורות, די אלע התעוררות, די אלע זאכן וואס מען רעדט ספעציפיש אויף שבועות, אזויווי ממילא אז מען זעצט זיך אוועק און מען עסט די טשיז קעיק און שוין, עס ווערט אויפגעגעסן. אבער די תורה איז כמות שהיא, די תורה איז כמות שהיא, ס'איז נאר א א וועג אונז צו דערמאנען דערוועגן. איי, וועסטו מיר פרעגן וואס זאגן די מקובלים אז ס'דא א גאנצע קאלענדער, אז ס'דא א גאנצע סדר פון פסח ביז שבועות, אוודאי איז דא אזא סדר, אבער דעם סדר איז אויכעט למעלה מן הזמן, די סדר מיינט נישט אזוי ווי לערנען צווישן די מקובלים איינע פון זייערע גרעסטע נוסחאות, די גרעסטע לשונות צו זאגן זיבן ספירות זאגן זיי זיבן טעג, שבעת ימים, שבעת ימי בראשית שטייט אין רמב"ן שוין אז ימים מיינט טעג, למטה, אין עולם הזה איז עס טעג, פיר און צוואנציג שעה, וואטעווער ס'מיינט א טאג, אבער. ימים מיינט אויכעט מדריגות, לעוועלס, לעוועלס פון ספירות, לעוועלס פון השגה, לעוועלס פון הבנה, דאס איז וואס ס'מיינט יום. און ממילא לייגט מען עס שוין צוריק, אויב ס'איז דא א צייט פון שבעה, שבעה פעמים שבעה, זיבן וואכן, זיבן טעג, דאס ווייזט אויף די, אויף די מדריגה, אבער אין אנדערע ווערטער, די מדריגה איז אויך למעלה מן הזמן, אין אנדערע ווערטער, אלע נײַן און פֿערציק טעג פון ספירות זענען דא א גאנצע יאר אויכעט. ווייל די ספירה רעדט מען דאך פון די ספירות, יא, פון די, די מושג וואס די טאג מיינט, איז אלעמאל דא. די גאנצע זאך איז א זכר, א רמז, א סימבאל, ס'האט ס'האט אין דעם א משמעות, אבער ס'איז נישט די עיקר הדבר, און די עיקר הסדר וואס אונז זאגן אז שבועות איז דא אז מען מאכט א יחוד, און אז מען גייט אין מקווה, און אז מען לערנט די תורה, די גאנצע זאך שטייט אין זוהר, זייער אינטערעסאנט דרך אגב, די די הקדמה פון די זוהר שטייט איינע פון די מקורות וואס אונז לערנען די די מנהג די מהלך פון. זיין אויף שבועות ביינאכט צו לערנען תורה, זאגן תיקון ליל שבועות, שטייט ר' שמעון היה יושב, ר' שמעון האט געלערנט, געזעצן און געלערנט תורה בלילה דכלה אתחברת בבעלה, אזוי לשון הזוהר, די מפרשים זאגן נו, מ'קען צושטעלן אין פרשת אמור זעהט מען אז ס'שטייט שבועות ביינאכט, מסתמא מיינט דאס ליל שבועות, כך כתבו כל המפרשים, און ס'איז אוודאי דער פשוט'ער פשט. אבער מ'דארף זאגן נאך א פשט וואס איז אפשר נישט דער פשוט'ער פשט פון די זוהר אבער ס'איז מער אמת. וועלכע נאכט איז רבי שמעון געזעצן און געלערנט חורז געווען מתורה לנביאים און נביאים לכתובים וואס איז געווען געוואלדיג די אלע עולמות זענען געקומען ווען איז דאס געווען אין דעם נאכט וואס די בלילה דכלה אתחברת בבעלה וועלכע נאכט איז דאס אלע נעכט רבונו דעלמא כולא ווער ס'לערנט זוהר ווייסט ס'איז אינטערעסאנט אונז האבן געטראפן עפעס א מנהג צו זיין אויף ליל שבועות ווייל ס'שטייט אין זוהר די זוהר האט געמאכט א מנהג צו זיין אויף יעדע נאכט. דארף אויפשטיין יעדע נאכט ביי חצות, וואס דעמאלטס איז די זמן, אזוי שטייט אין די גמרא אין ברכות, משמרה ראשונה, אישה מספרת עם בעלה, ס'איז א שטילקייט אין די וועלט, און מען קען זיך הערן אביסל היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעני, קען הערן אביסל די קול השכינה וואס זי וויל לערן תורה, וואס וויל מעטר זיין די נשמת הצדיקים מיט תורה, און מיט דעם מאכט מען א יחוד אינדערפרי ווען מען שטייט אויף צו שחרית. דאס איז יעדע נאכט, איך ווייס נישט באמת וואס דער וואס דער הכרח אז דער זוהר רעדט פון שבועות ביינאכט, ווייל אפילו אויב עס איז מסתמא רעדט ער יא וועגן שבועות ביינאכט, זאגט ער אביסל וועגן חג השבועות דארט סאו עס מאכט סענס, אבער די אמת איז אז עס איז א זאך, דאס איז א מהלך, דאס איז א דרך חיים, דאס איז א קאנצעפט, א זאך וואס איז אין אלע צייטן, וואס איז למעלה מן הזמן. זיי געדענקען אונז דאס און זאגן דאס כדי נישט צו ווערן סטאק אין די, ווייל מען קומט שוין אויס אזויווי איר ווייסט אין אלע, יא, מען איז סטאק אין א צייט. אין אנדערע ווערטער אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין לגבי הר סיני, הר סיני איז די פלאץ ווי מען האט באקומען די תורה, און שבועות איז די צייט וואס מען האט באקומען די תורה, אבער די תורה איז נישט געגעבן געווארן אויף הר סיני, און די תורה איז נישט געגעבן געווארן אין חג השבועות, דאס איז נאר נאר נאר די כלים, נאר די דוגמאות. אקעי, עד כאן זייער וויכטיג. רבי אלעזר פתח, רבי אלעזר האט געוואלט עפענען די זאך, געלערנט א גאנצע סדר, זייער אינטערעסאנט, ער האט געלערנט די גאנצע סדר פון פסח שבועות, און קומט רבי אלעזר און זאגט עס איז נאך אלץ פארמאכט, יא שטייט רבי אלעזר פתח טייטש אז עס איז נאך פארמאכט, עס איז סתום, די תורה איז סתום, עס איז נאך פארשטאפט, מען ווייסט נאכנישט וואס צו טון דערמיט, מען דארף עס עפענען, מען דארף ברענגען נאך א פסוק, מען דארף ברענגען נאך עפעס א חלק פון די וועלט, מען דארף עפעס אריינברענגען דא. צו קענען עפענען די זאך וואס אונז טרייען דא צו לערנען פון די סוד פון ספירת העומר און חג השבועות. רבי אלעזר האט געזאגט מען גייט ברענגען א פסוק מען גייט עפענען א מעשה נישט נאר א פסוק נאר א חלק פון די וועלט. גם ציפור מצאה בית ודרור קן לה אשר שתה אפרוחיה. דאס הייסט פשוט טייטש רעדט זיך דא פון א ציפור א פייגל דוד המלך דער ווער ס'זאגט די קאפיטל אין תהלים זאגט נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות השם איך געפין זיך דא אין גלות איך געפין זיך דא פון ווייטענס כ'וויל אנקומען, און ער זאגט גם ציפור מצאה בית, אשר שתה אפרוחיה, את מזבחותיך ה' צבקות. מפרשים מוטשען זיך אביסל וואס קומט דא אריין די ציפור. פשטות מיינט עס אזוי. א ציפור האט א הויז, א דרור האט א קן, דרור איז א ציפור, א ציפור איז דרור, א קיינד אוו ציפור הייסט הייסט א דרור, זי האט א בית, זי האט א קן, זי האט א נעסט ווי זי ווי זי וואוינט, און איך וויל אויכעט א הויז, איך וויל אויכעט א הויז, איך וויל גיין צו די מקום השכינה. דאס איז די בעסטע פשט מיין איך, פשוט טייטש פון די פסוק. קען זיין א אנדערע טייטש, עס שטייט אין רש"י ביידע פשטים אדער אין די מפרשים, אז ער קלאגט כאילו אז די אז אין די מקום השכינה אין די מקום את מזבחותיך איז געווארן א חורבן, און די ציפור ס'געקומען דארט פייגלעך און זיי זענען. און זיי לייגען די לייגען דארט זייער נעסט כאילו ס'איז א חורבן אבער עס קומט דאך אויס די זעלבע זאך אין אנדערע ווערטער אפילו לויט דעם פשט ברענגט עס ארויס די זעלבע זאך אז ס'דרייעט זיך א מענטש ערגעץ אין עולם הזה ערגעץ אין א מדבר ערגעץ ווארעווער און ער זאגט ער געדענקט אשרי יושבי ביתך וואויל זענען די וואס וואויל זיצן וואס וואוינען אין דיין הויז דאס איז א פלאץ צו וואוינען ס'איז א גוטע פלאץ ס'איז א בית. און איך בין נישט דארט, און הלוואי, ס'אזוי הלוואי וואלט איך געווען א פייגל, א פייגל איז אלעמאל ווען א מענטש געפינט זיך אין א כלא, ווען ער געפינט זיך אין תפיסה, געפינט זיך פארשפארט, ער געפינט זיך, אלעמאל דמיונ'ט ער צו זיין א פייגל, א פייגל איז מורא'דיג פריי, א פייגל איז א סימבאל פון פרייהייט, יא ער פליעט אין די לופט, ער דארף נישט גארנישט, קען גיין ווי ער וויל, ער איז נישט סטאק. אז איינער איז א פריזינער, אז איינער איז אין גלות, טראכט ער מי יתן לי אבר כיונה, הלוואי קען איך קען איך פליען ווי א פייגל. און א פייגל האט דאך נישט קיין גבולים, מען קען מאכן א קן אינעם מזבח, ער קען מאכן א קן אין די חרוב'ע מזבח, אין די לעבעדיגע מזבח, דער אזאך ברענגט א גאנצע זאך, מען האט געדארפט מאכן אן טאפ פון בית המקדש כליא עורב, אזעלכע שטעקענעס אז די די פייגלעך זאלן נישט מאכן קיין נעסט, בעצם בית המקדש יא, ס'איז נישט קיין סתם, נישט קיין סתם א זאך, בית המקדש יא, בגשמיות ברוחניות איז זייער א ערענסטע פלאץ, איז אלץ פיין און וואויל, א פייגל באמאכט זיך דארט, ער קערט נישט וועגן דעס, ביי די פייגלעך איז אלץ די זעלבע זאך, ווי ער איז פילט ער זיך אינדערהיים, ער פילט זיך מורא'דיג פריי, און דאס איז א זאך וואס ווען א מענטש איז אינדערהיים, שוין איך בין אינדערהיים און איך רודף אוועק, שיק אוועק די פייגלעך, אבער.

וואס ווילן אונז פון דעם פסוק? וואס ווילן אונז פון די אימעדזש פון די מעשה פון די פייגעלעך? אז א איד וויל קען ער זיין א פייגל. די גמרא זאגט אז א תורה איז הייסט א פייגל התעיף עיניך בו ואיננו. ס'איז מעופף, ס'פליט. ס'הייסט ס'פליט, אזוי ווי מ'לאזט עס אפ איין מינוט, טראכט מען נישט, איין מינוט איז מען מסיח דעת, ס'איז שוין אוועקגעפלויגן. נוח לאבדם, אויף דברי תורה זענען נוח לאבדם, קשה לקנותן ונוח לאבדם, פלא, יא, ס'דא זאכן וואס איז שווער צו קויפן, און ווען מ'קויפט עס האט ער עס, ס'דא זאכן וואס זענען גרינג צו קויפן און מ'פארלירט עס גרינג, ס'דא זאכן וואס האבן ביידע חסרונות, די תורה האט ביידע חסרונות, סיי עס איז שווער צו קויפן, ס'איז אסאך ארבעט, קומט נישט אן דארט גרינג, און סיי, ס'האלט זיך נישט. ס'איז א זאך א טייערע זאך דארף אויך זיין פריש דארף אויך זיין לעבעדיג זייער גרויסע זאך יא ס'דא זאכן וואס דארפן נישט זיין פריש זאכן וואס זיי ארבעטן גאנץ גוט וואס זענען נישט פריש קען עס לייגן אין פריזער אדער ס'איז עפעס א שטארקע הויז שטייט עס שטייט אפילו אין די רעגן דאס איז אזא סארט זאך ס'איז דא זאכן וואס זענען ביליג און פריש אקעי א שטיקל גראז ס'קומט אויף אין די פרי איז עס דא און מארגן איז עס נישט דא אזוי האט מען גערעדט פריער. די תורה האט ביידע חסרונות, דאס מיינט עס קומט ארויס פון איר מעלה, אבער פאר דעם איז עס שווער פאר מענטשן צו כאפן. תורה האט ביידע חסרונות. ס'איז נישט קיין זאך וואס וואקסט, עס וואקסט נישט ארויס אזוי ווי גראז, נישט קיין וויד, דארף אסאך ארבעט אזוי ווי א בוים, אזוי ווי א לאך וואס מען דארף איינפלאנצן און ארבעטן און אקערן, א גאנצע עבודה ל"ט מלאכות, נײַן און פֿערציק טעג דארף מען ארבעטן אויף דעם. און די רגע וואס מען דרייט זיך אויס איז שוין נאך שבועות, שוין אויפגעגעסן די טשיז קעיק. התעיף עיניך בו ואיננו. אבער וואס די טייטש פארוואס פארוואס איז עס טאקע אזוי דאס איז א געוויסע חירות יא ווייל די תורה איז א פייגל די גמרא זאגט ציפור דרור אינה מקבלת מרות מ'קען אים נישט ס'דא חיות זענען מקבל מרות יא א חמור ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו א שור און א חמור זיי ווייסן ווער זייער בעל הבית איז זענען מקבל מרות א טבע דאמעסטיקעיטעד יא מקען אים דאמעסטיקעיטעד און מקבל מרות ס'איז דא א ציפור א פייגל, און ספעציעל די ציפור דרור, נישט מקבל מרות, ער פייפט זיך אן בכלל א פייגל איז אזוי, ער פייפט זיך אן, ער איז נישט מקבל מרות, פאר דעם איז דא, מאכט א נפקא מינה להלכה, מען קען צידה שבת, ס'איז נישט קיין צידה ווען מ'לייגט עס אריין אין א הויז, ווייל ער ווערט נישט נתפעל פון א הויז, נישט מקבל מרות. די תורה איז אזא סארט פייגל, אדער די די מדריגה פון תורה וואס אונז עכט רעדן איז בעצם אזא סארט פייגל. ס'איז נישט מקבל מרות. די רגע וואס איינער כאפט עס אן, און זאגט דאס איז די תורה איך האב עס געכאפט, דאס איז די אמת, איז עס שוין נישט דארט, שוין ואיננו. ולא יכירנו עוד מקומו, נישט דא. רוח עברה בו ואיננו ולא יכירנו עוד מקומו, ער איז נישט דא. און פארוואס איז די תורה אזוי? פארוואס איז די תורה אזוי? ווייל די תורה איז א זאך וואס מוז זיין פריש, ס'מוז זיין לעבעדיג, ס'מוז זיין קאנעקטעד בו ביום בו בזמן, אויב ס'איז א תורה פון נעכטן איז עס שוין סטעיל איז שוין נישט גוט, אבער נישט ווייל ס'איז גארנישט, נישט ווייל ס'איז פון היינט, ווייל ס'איז עפעס א קליינע זאך, מ'קען עס מאכן יעדן טאג, ווייל ס'איז די גאנצע וועלט. ווייל ס'איז די גאנצע חכמה פון די גאנצע וועלט, די גאנצע אמת פון די גאנצע וועלט. איז עס אזא סארט זאך וואס מ'דארף עס יעצט, אנדערע וועג פון זאגן לעסוק בדברי תורה, מ'דארף עס יעצט טראכטן, מ'דארף עס יעצט מוליד זיין, אויב ס'איז שוין געבוירן נעכטן, איז עס שוין שוין שוין אלט. דארף זיין א א זאך וואס איז געבוירן געווארן היינט, א זאך וואס איז געבוירן געווארן יעצט. נאר דעמאלטס הייסט עס תורה. פון דעם די רגע וואס מען האלט עס, מען איז נישט עוסק אין דעם, אזוי ווי אזוי ווי חמץ, מען איז נישט מתעסק ווערט עס מצה, ווערט עס חמץ, דארף זיין כסדר יענע מינוט געבאקן. און דאס ווייזט אונז, דאס ווייזט אונז אז תורה איז נישט עפעס א זאך וואס מען קען אוועק לייגן אין טאש, מען קען נישט לייגן בקרן זווית כל הרוצה, ווייל תורה איז חיים, עס איז די לעבן פון די זאכן. לעבן קען מען נישט, קענסט נישט זאגן, איך האב אזויפיל לעבן, איך האב אנגעזאמלט אסאך לעבן, מ'קען עס אוועקלייגן. לעבן דארף זיין יעצט, אויב ס'איז נישט יעצט, לעבן פון נעכטן הייסט טויט, דאס איז די טייטש לעבן פון נעכטן. לעבן פון נעכטן איז טייטש טויט, די זעלבע זאך דעת פון נעכטן איז טייטש טויט, טייטש שכחה, טייטש תשכח, את הדברים אשר ראו עיניך, ס'שוין נישט דא. פאר דעם חזר'ן זיי כסדר איבער, פאר דעם דאס וואס אונז מאכן א גאנצע רעש, דאס איז אלס וועגן די קשה לקנותם, ווייל זאלסטו נישט מיינען אז עס איז א קלייניגקייט, ווייל עס איז איבעראל עס איז א קלייניגקייט, ס'איז דא ניין און פערציג סטעפס אנצוקומען דערצו, ס'איז א גרויסע זאך, אבער ס'איז נישט קיין גרויסע זאך ווייל ס'איז א גרויסע בילדינג, ס'איז א גרויסע זאך ווייל ס'דארף זיין לעבעדיג, די גרויסקייט פון דעם ליגט אין דעם קשה קל נוח לאבדם, די גרויסקייט פון דעם ליגט אין די אקטיווקייט פון דעם, אין די חיות פון דעם. אקעי, סאו יעצט פארשטייען אונז פארוואס די דאס וואס אונז זוכן איז א פייגל. לאמיר זאגן נאך א זאך וועגן דעם. זאגן נאך א זאך וועגן דעם פייגל וואס אונז רעדן. א פייגל פליט ארויף אין הימל, שטייט די גם בחדרי משכבך מלך אל תקלל, ס'איז אזוי אל תקלל ווייל כי עוף השמים יוליך את הקול, עוף השמים ברענגט א ברענגט די קול פון דיך אין בעדרום ביז אין הימלס ביז די מלך'ס צימער ביז ווערעווער ס'דארף אנקומען, ווילסט נישט ס'זאל אנקומען אבער ס'קומט אן. אין אנדערע ווערטער, מען דארף קענען ארויפפליען, מען זאל קענען ארויפפליען, יעדער איינער וויל ארויפפליען אדער אראפפליען, ברענג די תורה פון הימל, שיקן די דיינע זאכן צו די תורה צו אין הימל. ס'איז אבער דא א, ס'איז דא א לייטער. ס'איז דא, ס'איז דא צוויי וועגן צו קומען אין הימל. אינטערעסאנט, איך רעד וועגן דעם נעכטן אביסל. ס'איז א אנדערע וועג. ס'איז דא צוויי וועגן פון פארן אין הימל. ס'איז דא א לייטער. יעקב אבינו האט געהאט, האט געזען אז ס'איז דא א לייטער. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמים ומלאכי אלהים עולים ויורדים בו. ס'איז דא א לייטער. ס'איז דא אבער אויכעט א וועג מען קען פליען, מ'דארף נישט גיין אויפן לייטער, מען קען פליען. די לייטער דאס איז בעצם די זעלבע זאך וואס אונז רעדן, אבער די לייטער דאס איז דער, ס'איז דא זיבן מאל זיבן, ס'דא א לייטער מען קריכט זיבן טרעפ אויף די לייטער, קריכט ארויף אין הימל, לפי הסדר, לפי די מהלך וואס ס'גייט. ס'איז מוגבל אבער, מוגבל אין די סדר וואס אונז זענען. ס'דא אבער אויכעט א סדר וואס איז נישט מוגבל. ס'דא א וועג מ'קען נעמען פליגלעך. די פליגלעך, דרך אגב, די אר"י הקדוש זאגט אז די פליגלעך, וויאזוי, וויאזוי פליט מען אין הימל? יא, ס'איז א ערנסטע שאלה, וויאזוי פליט א איד אין הימל? וויל אנקומען אין הימל, וויל מאכן עליית נשמה, איך ווייס, ער וויל ברענגען זיינע תפילות, מעלה זיין זיינע תפילות, נו, מעלה זיין ניצוצות, וואטעווער יו קאל איט. וויל פליען אין הימל, סאו וויאזוי פליט מען? מ'דארף האבן פליגלעך, אקעי, מ'דארף, מ'קען זוכן א לייטער, מ'דארף זוכן יעקב אביני'ס לייטער, וויאזוי מ'קען פליען, אקעי. דארף קען אויכעט פליען אין הימל. וויאזוי זעען אויס די פליגלעך? די אר"י הקדוש זאגט אז די פליגלעך איז די שם מ"ב, שם מ"ב אנא בכח, דאס זענען די פליגלעך. בעצם די שם, דאס איז דאך די שם פון ספירת העומר, שטייט אין די סידור ביי ספירת העומר, מען דארף עס מכוון זיין ביי ספירת העומר, צוויי און פֿערציק זעקס מאל זיבן מיט נאך איין נאך איין מאל איז זיבן מאל זיבן. דאס איז די סדר. אין אנדערע ווערטער די לייטער איז עפעס א אנדערע סארט לייטער איך מיין עס איז ווי א פאלדינג לייטער קענסט ארומנעמען איבעראל גם ציפור מ'דארף קענען אלע שריט שבעי שכל מ'דארף קענען גיין אויפן ריכטיגן וועג מיט א סדר אבער די אמת איז אז ס'איז דא א וועג וואס די תורה פליעט וואס די מלאכים פליען ארויף און אראפ פון הימל צו דער ערד און פון דער ערד צו די הימל. ס'פליעט. און די פליעכץ האט צו טון מיט דעם וואס אונז זאגן יעצט, אז ס'איז געמאכט, עס איז איבעראל, די תורה איז איבעראל, די תורה איז דרור בארץ וקדשתם את שנת החמישים שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, שנת החמישים נישט פארט פון די לייטער סאו ס'פליעט העכער די לייטער און וועגן דעם איז דא א נייע לייטער איז דא א נייע לייטער איז דא א נייע מהלך אמת שבועות קומט האט מען געהאט א מהלך גאנצע מהלך סדר העלייה א סדר וויאזוי מען גייט ארויף טריט נאך טריט און ווען מען קומט אן צום שפיץ זאגט מען אז דא איז דא א גאנצע נייע סדר די סדר איז נישט דאס די סדר איז אז מען פליעט וויאזוי פליעט מען? ווי אזוי פליעט מען? נישט מיט א לייטער, א לייטער זיכער העלפט נישט בכלל צו פליען, מ'קען ארויף קריכן אויף ווי הויכע לייטער מען וויל, מ'וועט נישט קענען בעסער פליען, יא פליען דארף מען פליגלעך, דאס איז די וועג ווי אזוי מען פליעט, א פייגל האט פליגלעך מיט דעם פליעט זי, זי האט א קא קן ווי זי לייגט אירע אייער, ווי זי געבוירט אירע קינדער, אבער פליען פליעט זי אין הימל מיט די פליגלעך. מיר דארפן בעצם טרעפן וואס זענען די פליגלעך, וואס זענען די כנפיים, וואס לאזן אונז פליען, וואס לאזן אונז בעצם כאפן די תורה, וואס לאזן אונז כאפן מלאכים, יא, כאפן די תורה, וואס איז התעיף עיניך בו ואיננו, עוף, אין עוף אלא תורה. סא די פליגלעך זענען אזוי, זייער פשוט און צוריק קומען צו דעם, פליגלעך זענען אזוי, יעדע איינער ווייסט שטייט אין זוהר תיקוני זוהר אז אהבה ויראה זענען צוויי פליגלעך וואס ברענגען ארויף די תורה די תפילה די פעולות די מצוות די מחשבות וואס מענטשן האבן פליען ארויף צוזאמען מיט אהבה ויראה, אבער וואס מיינט דאס וויאזוי פליען ארויף זאכן מיט אהבה ויראה? געווענליך חסידיש לערנט מען אזוי, טוט א זאך אן חיות אן הענט און פיס אן געשמאק, עס פליעט נערגעץ נישט בלייבט מען אויף דער ערד בלייבט מען דא. מיט אהבה ויראה פליט מען, אקעי דאס איז שיין שיינע שיינע חיזוק, אבער מען דארף בעצם פארשטיין וואס דאס מיינט, איז אהבה ויראה איז מסביר די ארי הקדוש, דאס וואס עס שטייט אין דעם וואס האבן געלערנט אין שם מם בית, בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף, זאגט די אריז"ל וויאזוי פליט א פייגל, וויאזוי פליט דעם פייגל? וויאזוי פליט ארויף די נשמה. דא באשטיי מיר כעס אויף פניו, באשטיי מיר כעס אויף פניו וויף די אריז על יראה, יראה פנימית. קען דאס רופן אהבה אין די קאנטעקסט, אבער יראה פנימית, וואס מיינט יראה פנימית? יראה פנימית מיינט אז יעדע מדריגה, יעדע מדריגה איז נישט די העכערע מדריגה. דאס איז מיינט עס. דאס מיינט יראה פנימית. אנדערע ווערטער, מען זאגט דא יראה, עס האט צוטון מיט אלע מיני יראות, אבער על כל פנים איז דא יראה חיצונית, דאס הייסט איך וויל נישט פאלן פון ווי איך בין. וואס איז יראה פנימית? איך קען נישט גיין צו טיף, צו טיף, צו ווייט, ווייטער פון ווי איך בין. מופלא ממך אל תדרוש, דאס הייסט יראה פנימית, אין אנדערע ווערטער יעדע איינער איז נאר וואס ער איז און נישט מער, נישט מער, יעדער איינער וואס איז ער זאל טאר אויך נישט ווערן ווייניגער, מען קען ווערן ווייניגער, מען קען פרובירן צו ווערן מער, דאס איז די יכסה פניו פון אויבן, יכסה רגליו פון אונטן, דאס הייסט אהבה ויראה, אהבה הייסט. א תשוקה א צמאון אין די לעוועל, הייסט איך בין נישט מער פון וואס איך בין, איך וויל אבער זיין אביסל מער, מ'דארף ערגעץ טרעפן די יעופף, און יראה הייסט איך וויל זיכער נישט פאלן, איך וויל איך ווייס אז ס'קען זיך קען זיין שוואכער פון וואס איך בין, איך וויל נישט איך וויל נישט ווערן שוואכער. יעצט אז מ'הא אן די צוויי זאכן קען מען נישט פליען, פארוואס נישט? לאמיר פארשטיין, ווייל אויב מיט סתם סתם סתם קלעטערן, מ'זאגט סתם כאפן מלאכים, סתם קלעטערן אין הימל, איך ווייס דאך נישט ווי צו גיין, און זיי האבן געזאגט אז ס'איז דא א לייטער און ס'איז דא א פליאכץ, אבער פליאכץ געהאט אויך א סדר, ס'איז נישט מ'פליעט נישט אין די וועלט אריין, ס'זעט אזוי אויס, מ'דמיונ'ט אזוי, אבער פליען גייט אויך מיט א מהלך, מ'קען נישט פליען אין די וועלט אריין. פֿליִען האָט אויך אַ סדר. אין אַנדערע ווערטער, איך וויל סתּם פֿליִען אין הימל, וווּ איך באַלאַנג נישט, און אַרויסוואַרפֿן, די מלאכים וועלן שרײַען דאָרט מה לילוד אשה בינינו. סע קען זיכער זײַן, אַז פֿון פֿליִען וועט מען אַראָפּפֿאַלן, אויב אַ מענטש טרײַט צו פֿליִען אַזוי ווי אַ פֿייגל, געווענטלעך פֿאַלט ער אַראָפּ, חוץ אויב ער האָט אַ עירפּלעין. איז דאָס בעצם פּאַרט פֿון פֿליִען? ס'איז נישט קיין מניעה פֿון פֿליִען די ביידע זאַכן, וואָס איך וויל זאָגן. וואָלט מען געקענט מיינען, אַז וויסן וווּ איך בין און וווּ איך בין נישט, וואָס איז גרעסער פֿון מיך און וואָס איז קלענער פֿון מיך, דאס האלט מיך אויף מיין פלאץ, אזוי האט מען געקענט מיינען, איך בין, איך בין פונקט וואס איך בין, לא פחות ולא יותר. אויב אזוי פליעט מען אין ערגעץ נישט, ניין ניין, קא משמע לן, אז דאס זענען די פליגלעך, בעצם דאס זענען בעצם די צוויי פליגלעך, אדער איך זאג עס איז זעקס פליגלעך, אקעי, צוויי פון די זעקס, ס'קומט דאך אויס צוויי שוין. דאס זענען צוויי פליגלעך, צו וויסן וואו איך בין. קלענער פון מיך, און ווי איך בין נישט גרעסער פון מיך, וואס איך קען זיין די גבולים, דאס איז דאס איז וואס העלפט, דאס איז וואס מאכט פליען, דאס איז וואס מאכט פליען, און ס'קען זיין, ס'קען זיין אז די די קאנטראסט אדער די די מתח די די רייבעניש צווישן די צוויי זאכן דאס מאכט א מענטש פליען. אבער באמת דאס איז וואס גיבט אים די די כח די וואס גיבט אים דאס איז די כנפיים וואס גיבט אים די כח צו פליען, און בעצם ס'איז די פעראדאקס און אויף דעם זאגט אריז"ל ווארשיינליך וואלסטו געמיינט אז מען קען לערנען אזווי נאך א פשט אזויווי דא ווי הויעך צו הויעך דא צו נידעריג ערגעץ אינצווישן איז דא אביסל פלאץ צו פליען דאס איז נישט קיין פליאכץ דאס איז גארנישט ניין ניין ניין די וויסן פונקטליך ווי מען איז די וויסן פונקטליך ווי מען איז נישט און ווי מען קען אלעמאל זיין קלענער ווי מען איז יא ס'איז א חידוש ס'איז דא גרעסער וואס מען איז הייסט איך ווייס דאך יא. יא דארפסט דאך כאפן, דאס אז א מענטש ווייסט אז ס'דא נפלא ממני, יא, ס'איז שוין, ביסטו שוין דארט, דאס הייסט, אז איך ווייס בכלל נישט, בין איך נאך נערגעץ נישט, האב איך נישט גארנישט עבאוו, גארנישט קיין הימל, ס'איז גארנישט דא העכער פון מיך, קען דאך נישט אפילו פליען, קען, דארף מען מיך דאך שוין אפילו נישט זאגן אז איך זאל נישט פליען אין הימל, ס'איז דאך נישטא קיין הימל, איך ווייס נישט פון די הימל, דו ווייסט יא פון די הימל. זעלבע זאך אויב איינער ווייסט נישט פון וואס איז קלענער פון דעם, קען מען דאך אים נישט זאגן נישט צו פאלן, ער ווייסט, איך בין גארנישט דא. די הכרה, דאס וואס איך קען איך קען וויסן דערפון, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, א מענטש קען וויסן פון זאכן וואס ער איז נישט דארט, ס'איז א פלא, א פלא פון א זאך, דאס די צמאון, ס'שטייט דער איזשביצער רבי זאגט אסאך מאל אז דאס אז א מענטש פילט א צמאון צו געטליכקייט, א צמאון צו העכערקייט, דאס איז בעצם א שטיקל פרוף, א שטיקל וואס ווייזט אים אז ס'איז דא אזא זאך. ס'איז בעצם א פלא, צו וויסן זאכן ווייס איך, וויסן וואס איך בין נישט קען איך אויכעט וויסן, אבער די האלב וועגס וויסן, דאס איז עפעס א זאך וואס צריך עיון, ס'איז צריך עיון, ס'איז, דאס איז א פליעדיגע זאך, ס'איז א זיכער א פליעדיגע זאך, די האלב וועגס וויסן, די די, ווי שטייט אם תבקשנה ככסף די ביקוש. דאס איז עפעס א גרויסן סוד. ס'קען זיין א זאך וואס איך ווייס וועגן דעם אבער איך בין נישט דארט. אויב אזוי פלי איך דארט. דאס איז בעצם וואס איך טו. און איך ווייס אז ס'מער פון מיך, אקעי, וויפיל איך קען פלי איך. דאס איז א גרויסן סוד, א גרויסע פלא, ס'איז א פלא אז ס'איז דא אזא זאך אויף די וועלט, אבער ס'איז דא. און דאס איז בעצם איין פארט פון די תורה, ס'איז נישט די תורה אליינס, די תורה איז דאס וואו אונז ווילן אנקומען. אבער דאס איז די פליגלעך וואס ברענגען אונז צו די תורה. די תורה וואס איז. אזוי ווארפן זיך אויף ה' ועננו מען טראכט פון אז מען מאכט צו די אויגן איז עס נישט דארט די תורה דארף מען קענען פליען דארף קענען פליען דערצו און מען פליעט דערצו דורך וואס דורך עקזעקטלי דאס דורך אריין לייגן פון איין זייט דאס וואס איז נישט און פון איין זייט דאס וואס מען איז יא אדער דאס וואס מען וויל זיכער נישט זיין און דאס דא פליעט מען אזוי פליעט א מענטש. קען זיין דאס איז בעצם די שתי הלחם וואס מ'איז מקריב שבועות. שתי הלחם איז איינס פון אויבן, איינס פון אונטן, איינס העכער פון מיך, איינס נידעריגער פון מיך, און אינצווישן איז מיך, אינצווישן, די די מיך אינצווישן. דאס איז דאס איז א גרויסע פליעדיגע זאך, דאס דאס לאזט מיך פליען, דאס לאזט מיך מקבל זיין די תורה בעצם. אזוי קומט אויס לויט די זוהר, די זוהר דאס הייסט אונז רעדן אז תורה איז נאך נאך פסח, אבער ס'איז נישט אזוי ריכטיג, ס'איז אביסל בעקווארדס, זוהר לערנט אז ס'איז דא, מ'זאל לערנען אלעמאל פון די דריי לעוועלס, בינה תפארת מלכות, העכער א מענטש, א מענטש, א זכר אטליסט, אדער די תורה הייסט בחינת תפארת, בחינת זכר, העכער דעם איז דא בינה, די שורש, די חירות, אונטער דעם איז דא מלכות, אויך א קיינד אוו חירות, פסח. אינצווישן איז די תורה, און עס קומט אויס על פי זוהר באמת די תורה איז ספירה נישט שבועות, ווייל שבועות איז די מתן תורה, אונז רעדן אסאך אנדערע פלעצער, מתן תורה איז די פלאץ ווי די תורה קומט פון, די תורה קומט פון דאס וואס איז העכער פון מיך דאס וואס איך כאפ נישט, אבער די תורה וואס איך האב באקומען, דאס איז די פליעדיגקייט אינמיטן, די די שמן בית, די פליען ארויף און אראפ, דאס איז די תורה עצמה. און דאס וואס אונז טוען שבועות בעצם, איז אז אונז זאגן אז די תורה וואס אונז וואס אונז ווייסן איז נישט גענוג, ס'דארף מען מען דארף באקומען די תורה פון ערגעץ, ס'איז דא א מתן תורה. און די באקומען איז נישט סתם פון גארנישט, ס'איז פון עפעס וואס איך ווייס אביסל מער פון וואס איך וואס איך בין, איך ווייס אז עס קען זיין אביסל מער, און דא באקום איך עס. און דאס זענען די בעצם פסח און שבועות אזוי ווי די צוויי פליגל זענען אליינס די שתי הלחם מצה און חמץ מ'איז מקריב שבועות מצה און חמץ אדער ווען מ'ברענגט עס אין די פארט פון די לחם דאס איז צוויי צוויי צוויי זייטן מצה איז גרעסער און חמץ איז קלענער אדער פארקערט נישט קיין חילוק פשטות מצה איז קלענער און חמץ איז גרעסער אבער שוין. און דאס איז די די וועג וויאזוי מען קען פליען ווי מען זאל באקומען די תורה, און דאס איז א תורה של חירות, א געוואלדיגע חירות, ווייל וואס איז חירות? די חירות עולם, ווייל ווי א מענטש טרעפט זיך, וואסארא סארט זאך איז דא, דא האט א תורה, דאס גם ציפור מצאה בית, דאס איז א סארט אזוי ווי א ציפור, ער קען זיין אין בחורבן בית המקדש איז אויך דא א ציפור, אין בנין בית המקדש ברענגט אים די ציפור דערצו, ער איז א א נייע סארט א נייע סארט בריה, א נייע סארט זאך וואס איז נישט קיין מענטש וואס איז סטאק אין איין פלאץ, איז א פליג פייגל מיט צוויי פליגלען, און. נישט ווייל ער איז צעמישט און ער פליעט אין די לופט אריין איז א פייגל ער איז געמאכט פאר דעם שוין דאס איז דאס איז מער ווייניגער וואס אונז ווילן לערנען קען זיין געשריבן מער אין אנדערע וועג אביסל מסביר זיין דאס דאס איז מער ווייניגער וואס אונז ווילן לערנען דא וועגן דעם ציפור וואס רבי אלעזר האט געברענגט צו עפענען די תורה ענד אם ירצה השם זאל טאטשן די תורה וואס מ'קען טאקע טאטשן און האבן כלים פאר דעם אין אונזער צייט און אונזער וועג פרייליכן יום טוב.